שמואל א' פרק כח, יעצט דא פארהערן אונז נאכאמאל אז שמואל איז געשטארבן, אונז זעהן אז דאס איז וויכטיג, הגם ס'איז שוין געשטאנען פריער אז ער איז געשטארבן, ס'איז וויכטיג ווייל די גאנצע מעשה גייט דא זיין אז שמואל איז נישט דא און שאול זוכט א וועג וויאזוי צו באקומען נביאה און ער גייט ברענגען מעלה זיין באוב שמואל אליינס. און וואס איז די מעשה דארף מען וויסן נאך א הקדמה, אז שאול, ס'איז נישט געשטאנען פריער, זעהט אויס פאר מלכות שאול איז געווען פארשידענע בעלי אוב בעלי ידעוני כישוף מאכערס וואס רעדן מיט מתים גאנץ ארץ ישראל אבער שאול איז געווען א ערליכע קעניג און דאס איז איינע פון די תפקידים פון די מלכים וואס אונז זעען אין די המשך פון ספר מלכים א גאנצע צייט א גוטע מלך טוט דאס שאול האט דאס געטוהן ער האט אוועק גענומען אלע אובות וידעונים און זיי געהארגעט ער האט מסתם געמאכט אז ס'זאל נישט זיין מער דאס אבער ביז דערווייל לאמיר צוריק גיין צו די מלחמה ס'דא די מלחמה פון די פלישתים די מלחמה וואס דוד גייט קלאמפערשט אויפן זייט פון אכיש גיין זיין שומר ראש. און שאול איז דער מלך ער דארף צוזאמען נעמען די אידן ער נעמט זיי צוזאם זיי גייען גלבוע שטייען די אידן און מען זעט אז ס'איז א ריזיגע מחנה פון פלישתים און ער ווייסט נישט וואס צו טון שאול האט דאך אלץ געהאט די סדר אז ער טוט נאר וואס ער האט א השראה א רוח הקודש א נביאה א שליחות פון די אייבערשטער וואס צו טון אבער יעצט די מאל איז נישט געווען גארנישט קיין תשובה ולא ענהו ה' די אייבערשטער האט נישט געענטפערט נישט בחלומות נישט באורים נישט בנביאים נישט געווען קיין שום וועג דאס הייסט דאס זענען דריי וועגן וואס ער האט געוואוסט וויאזוי צו באקומען א תשובה פון די אייבערשטער און ס'איז נישט געקומען קיין תשובה.

האט שאול איר געשוואוירן, זי האט נישט געוואוסט אז עס איז שאול, אבער דער מענטש האט איר געשוואוירן אז ער גייט איר גארנישט טון, זעט אויס אויף א שבועה האט זי זיך סומך געווען, מען שווערט נישט פאלש, אזוי ווייט האט זי פארשטאנען אז ער גייט איר נישט מסר'ן צו שאול. שוין, אז דו האסט געארדערט א אוב סעשן, נו, וועמען קען, וועמען זאל איך ברענגען, זאגט ער, ברענג שאול, שמואל, ברענג שמואל. האט זי געטון וואטעווער עס טוט מען טוט צו ברענגען א טויטע מענטש, און זי זעט שמואל. יעצט סאם האו האט זי פארשטאנען אז שמואל קומט נישט סתם ער קומט צו שאול זי געבן א געשריי וואס וואס נארסטו מיך למה רמיתני דו ביסט דאך שאול דער מלך דא שטייט ויאמר המלך זי האט שוין געוואוסט אז ס'איז א מלך זאגט ער יא האב נישט מורא זאג מיך וואס ס'פארציילט יא אנדערע ווערטער יא אזוי איז כך הוה טאקע איך בין דער וואס האט געהארגעט אלע אובות אבער אזוי שטייט אז מ'דארף די גנב נעמט מען אים אראפ פון תלייה מ'האט געדארפט יעצט איינער איז יעצט דאס געטון. אבער שאול האט נאכנישט געגלייבט אז זי זעט טאקע שמואל, האט ער געפרעגט, די אשה האט געזאגט אלהים ראיתי עולים מן, איך זעה א מענטש, ער זעט אויס געטליך, א שטארקע מענטש, א גרויסע מענטש, פרעגט אים, פרעגט די שאול ווי אזוי זעט ער אויס, זאגט ער אז א אלטע מענטש, דער גייט א מעיל, אט דעמאלט האט שאול געוואוסט אז דאס איז שמואל, אונז האבן געלערנט פריער אז שמואל פלעגט אלעמאל גיין א מעיל, מעיל קטן תעשה לו, איז ער געגאנגען מיט די זעלבע מעיל, זעט אויס די סטייל, ס'איז געווען שמואל'ס סטייל, האט ער געוואוסט. זעט אויס די בעלת אוב האט נישט געוואוסט אז נישט קען זי סתם זאגן ליגנט, האט שאול געוואוסט אז דאס איז שמואל האט זיך געבוקט צו אים, שוין איז יעצט אז ער איז דא, שמואל איז דא, רעדט רעדט ער צו שמואל, רעדט ער צו שאול, פרעגט אים וואס האסטו מיר געברענגט, למה הרגזתני להעלות אותי עס איז עפעס א זעט אויס אז עס איז א כעס, מען רודפ'ט א טויטע מענטש ער וויל ליגן בשלום, און מען רופט אים. נו, איז שאול זאגט, נו, איך האב די שאלה, איך וויל דא דא דא פלשתים, די אייבערשטער ענטפערט מיך נישט, האב איך דיר גערופן, איך האב נישט די איינציגסטע ברירה צו וויסן א שליחות, באקומען א מעסעדזש וואס צו טון. ענטפערט אים שמואל אזוי, דו פרעגסט מיך? די אייבערשטער איז נישט מיט דיר, ווייסט פארשטייסט נישט אז די אייבערשטער איז מיט דיר, די אייבערשטער גייט טון אזוי ווי ער האט מיך געזאגט, איך האב דיך שוין געזאגט, דו ווייסט וואס איך האב צו זאגן, די אייבערשטער האט אוועקגענומען די מלוכה פון דיר, גייט עס געבן פאר א צווייטן, לרעך, און דא זאגט ער קלאר לדוד. די ערשטע מאל וואס שמואל זאגט אים קלאר, ביז פריער געשטאנען לרעך הטוב ממך, דעמאלטס נאך נישט נבחר געווארן דוד, דא זאגט ער די אייבערשטער געבט עס צו דוד, פארוואס האסט נישט געפאלגט, האסט נישט ביי מלחמת עמלק האסטו נישט געפאלגט, עס קומט זיך דיר נישט די מלוכה, איז וואס דו פרעגסט כאילו ביסט א מלך דארפסט וויסן ווי צו פירן די מלחמה, די קומט דיר נישט צו פירן מלחמה, דוד דארף פירן די מלחמה. דו ווילסט וויסן וואס געשעהט, ווייסטו וואס, איך וועל דיר זאגן וואס וועט געשעהן, מארגן גייט די פלישתים מנצח זיין, און אתה ובניך עמי, דו מיט דיינע קינדער קומען מיט מיר, אין אנדערע ווערטער דא אין עולם ה וואטעווער די טויטע מענטשן זענען. שוין, ער האט באקומען זיין תשובה, נישט קיין גוטע תשובה, אבער האט באקומען זיין תשובה, וימהר שאול איז אראפגעפאלן האט זיך געבוקט, האט זיך מורא'דיג דערשראקען, נישט געהאט קיין כח, האט נישט געגעסן א גאנצע טאג, אפשר איז געווען א ענין צו פאסטן אדער סתם האט נישט געגעסן, איז ער געווען אזוי שוואך האט נישט געוואלט נישט געוואלט עסן גארנישט. שוין, א אינטערעסאנטע זאך, זי קומט די פרוי די בעלת אוב און זי קומט צו שאול זי זאגט קוק איך האב זיך מוסר נפש געווען פאר דיר, איך האב דיר געזאגט מיין אויב אוב כישוף וואטעווער ס'איז, איך בעט דיר דו פאלג מיך אויכעט, און עס אביסל זאלסט שוין האבן כח צו גיין אויפן וועג. ער האט אבער נישט געוואלט, שאול האט נישט געוואלט עסן, ער איז געווען מיואש, ער גייט מארגן פארלירן די מלחמה, ער דארף דאך עסן אויכעט, אינטערסאנט אויכעט פריער אין די מלחמה האט שאול געמאכט א גאנצע שבועה אז מ'זאל נישט עסן, עפעס האט שאול געהאט קעגן עסן. למעשה ויפרצו בו זי האט זיך געבעטן האט זיך איינגעבעטן ער האט געגעסן זי האט אים געגעבן א אייגעל מיט קמח מיט געמאכט מצות ער האט געגעסן בקיצור שאול און זיינע מענטשען האבן געגעסן און זיי זענען געגאנגען.